שלום וברכה צו א מה נשמע נאמבער אַכצן. די אויפשטאנד און די אומרוען אין סודאן. וואס גייט פאר אין סודאן? איז אין סודאן גייט פאר אזוי, דאס מיליטער האט אומגעווארפן די ציווילע, דאס הייסט די נישט מיליטערישע רעגירונג אין לאנד, און האט פארכאפט די מאכט. און דאס האט ארויסגערופן א זארג ביי אסאך לענדער, בפרט די גרעסערע מאכטן פון דער וועלט, נישט נאר סתם ווען אין א לאנד שפילן זיך אפ אומרוען און די סדר ווערט צעשאקלט וויל מען געבן א קוק און זען צי מען קען מאכן ארדענונג, נאר אויך ווייל אסאך לענדער, א צאל פון די לענדער, פון גרעסערע לענדער און קלענערע לענדער, האבן אין די לעצטע תקופה צום ערשטן מאל אין לאנגע יארן אנגעקניפט באציאונגען מיט סודאן. דאס איז געווען נאך יארן וואס סודאן איז געווען איזאלירט, אין אייסעלעישן, ווייל די סודאן איז אנגעפירט געווארן דורך א דיקטאטור וואס די וועלט האט נישט אנערקענט נישט אין אים און נישט אין זיין מאכט, אבער איינמאל יענער איז אראפגעווארפן געווארן פון אמט האט די וועלט זיך אנגעהויבן אנווארעמען צו סודאן און אנגעהויבן אנקניפן באציאונגען, איז יעצט ווען די לאנד איז צוריק אריינגעפאלן אין כאאס קוקט מען מיט זארג צו די אויסגאנג פון די געשעענישן. סודאן איז א לאנד וואס געפינט זיך אין צפון-מזרח אפריקע פונעם קאנטינענט אפריקע, און די לענדער אין שכנות צו סודאן זענען די סענטראל אפריקען רעפובליק, טשאד, עגיפטן, מצרים, עריטריע, עטיאפיע, ליביע, דרום סודאן, וואס האט טאקע אן ענליכע נאמען אבער איז א לאנד פאר זיך, און דעם רויטן ים. וואס אסאך באצייכענען ווי דעם ים סוף סודאן איז גרויס א קנאפע מיליאן נײַן הונדערט טויזנט סקווער קילאמעטער, וואס דאס איז בערך זיבן הונדערט און דרײַסיק טויזנט סקווער מייל. ס'איז א מוסולמענישע און אראבישע לאנד, דאס הייסט אז זיבעציק פראצענט פון די באפעלקערונג זענען אראבער און זיבן און נײַנציק פראצענט זענען מוסולמענער. אראבער איז א עטנישע גרופע פונקט ווי אזיאנער, די מענטשן וואס האבן די שיעפע אויגן, זיי קענען זיין קענען קומען פון קארעע, פון יאפאן, פון כינע, און אנדערע לענדער אין די געגנט, און זיי קענען זיין קריסטן, זיי קענען זיין מוסלמענער, בודהיסטן, און אפילו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אידן. סאו אראבער איז א עטנישע גרופע, איסלאם איז א רעליגיע. זיבעציק פראצענט פון סודאן באשטייט פון אראבער, אבער זיבן און נײַנציק פראצענט זענען מוסלמענער, וואס דאס נעמט אויך אריין מענטשן וואס זענען נישט קיין אראבער אבער יא מוסלמענער. סודאן איז אויף צרות שוין א לענגערע צייט. אויף צרות מיינט נישט נאר אז די באפעלקערונג איז צושפליטערט און מען קריגט זיך כסדר ארום, נאר אויך, און אפשר בעיקר, עקאנאמיש. יא, דאס הייסט מיר, עשירות און עניות זענען צוויי נסיונות וואס זענען זייער שווער בייצושטיין. ווער ס'איז ליידיג אין מאגן אדער געשוואלן, צו שטארק געשוואלן אין די באנק קאנטע, אין די בענק אקאונט, איז איז עס א היפשע גורם פאר פראבלעמען. איז יעצט אינמיטן סודאן איז די מצב מיטן ליידיגן מאגן אז ס'איז נישט דא קיין געלט, און ווען ס'איז נישט דא קיין געלט ווערט די סביבה, ווערט די אטמאספער רייף פאר קאנפליקטן. אין סודאן האט ביז צוויי טויזנט און נײַנצן, טו טאוזענד און נײַנטין, מיט א צוויי דריי יאר צוריק איז איז איז דאס לאנד געווען אונטער די הערשאפט פון א לאנג יעריגן דיקטאטור מיטן נאמען אומאר אל באשיר. מאסן דעמאנסטראציעס וואס האבן אויסגעבראכן אין לאנד אין צוויי טויזנט און נײַנצן אין טו טאוזענד און נײַנטין האבן צום סוף געצווינגען דעם דיקטאטור אראפצוטרעטן פון אמט. די מאסן דעמאנסטראציעס זענען אבער זענען אפשר געווען כאיש אחד אבער נישט בלב אחד, און עס זענען דארטן געווען פארשידענע אינטערעסן, פארשידענע גרופעס מיט פארשידנארטיגע אגענדעס. איז די צוויי לאגערן, מען קען צוטיילן די די פארשידענע צדדים אין צוויי הויפט לאגערן, פון איין זייט איז געווען די מיליטער, און פון די אנדערע זייט איז געווען די פארשטייער פון די ציווילע באפעלקערונג. די פארשטייער פון דער ציווילער באפעלקערונג אליינס איז באשטאנען פון מערערע מערערע גרופעס, אבער צום סוף האבן זיך פאראייניגט פירערס פון דער ציווילער עולם און פירערס פונעם מיליטער, ביידע האבן געוואלט האבן די מאכט, ס'הייסט אז די ציווילער באפעלקערונג האט געוואלט א דעמאקראטישע רעגירונג מיט א קאנסטיטוציע, און דאס מיליטער האט געוואלט פירן דאס לאנד אויף א מער מעסיגן יושר'דיגן אופן, אבער נישט אויף קיין פולשטענדיג דעמאקראטישן אופן. איז די סוף איז געווען אז אין טווענטי טווענטי, אין צוואנציג צוואנציג, האבן די צוויי צדדים זיך פאראייניגט אז זיי וועלן פירן דאס לאנד אינאיינעם פאר דערווייל, און אזוי צוביסלעך אריבערטראגן דאס לאנד בהדרגה צו א פולשטענדיגע דעמאקראטישע ווירטשאפט, און געבליבן איז אז א יאר ארום אין צוואַנציק דרײַ און צוואַנציק, טווענטי טווענטי טרי, וועלן אפגעהאלטן ווערן פולשטענדיג דעמאקראטישע וואלן, און אויך וועט דאס לאנד באקומען א קאנסטיטוציע. און אזוי ארום האבן די צוויי צדדים, דאס מיליטער און די ציווילע ווירטשאפט, האבן זיך געטראפן פאראייניגט אין איין פאראייניגטע קאמיטע וואס האט אנגעפירט מיטן לאנד פאר דערווייל דורכאויס די טרענזישאן פיריעד, ס'הייסט דורכאויס דעם איבערגאנגס תקופה. איז די צוויי זייטן זענען צאמגעברענגט געווארן אונטער צוואנג, ס'הייסט נישט קיין אויסערליכע כוחות האבן זיי אזוי ווייט געצווינגען, ווי דאס מציאות און די אומשטענדן. די צוויי צדדים וואלטן זיך געבליבן שלאגן, און ביידע זענען געווארן פראגמאטיש. טאמער וויל מען דא האבן ארדענונג, מוז מען זיך צאמזעצן ביי איין טיש, צאמקומען אין איין שטוב, און צאמנעמען אין איין רעגירונג, זאל שוין זיין א צייטווייליגע רעגירונג. ליב געהאט האבן זיי זיך אבער נישט. טענות און באשולדיגונגען זענען כסדר געפלויגן אהין און צוריק, און גאר לעצטנס האט די מיליטערישע פירערס אנגעהויבן פארשארפן די טענות און די קריטיק קעגן די ציווילע חלק פון די גאווערמענט און פארלאנגט זיי זאלן דורכפירן רעפארמען. די אנגעבליכע סיבה איז געווען אז זיי האבן נישט דעליווערט, דאס לאנד איז נישט אויף קיין גוט פלאץ, וואס אגב איז זייער אמת, דאס לאנד איז עקאנאמיש אויף גרויסע צרות, אבער די ציווילע חלק פון די רעגירונג האט. אנגעוויזן אז דאס איז א פראסעס וואס נעמט, דאס איז א פראצעדור וואס גייט דויערן א תקופה, ווייל מען דארף דא ארויסשלעפן דאס לאנד פון א טיפן זומפ אין וואס עס געפינט זיך שוין א לאנגע לאנגע צייט, און די ציווילע חלק פון די רעגירונג פון די קאמיטע האט גע'טענה'ט אז דאס מיליטער ווארפט זיי פאר אויף די זאכן מיט די טענות און מיט די קריטיק נאר ווייל זיי ווילן אנקומען צו די נקודה וואו זיי זענען למעשה יעצט אנגעקומען, דאס הייסט אראפשטופן די ציווילע האלב פון די קאמיטעי פון די מאכט, דאס הייסט ארויסווארפן די רעגירונג, כדי דאס מיליטער זאל טון וואס דאס מיליטער האט לכתחילה געוואלט טון נאכן אראפווארפן דעם דיקטאטור פון לאנד מיט א דריי יאר צוריק, און זיי זאלן איבערנעמען די ווערטשאפט פון לאנד במקומו. יעצט אינעם יעצטיגן אויפשטאנד האט דאס מיליטער ארעסטירט דעם פריים מיניסטער, דאס הייסט דער ציווילער פריים מיניסטער, צוזאמען מיט א צאל פון זיינע קאבינעט מיטגלידער, א צאל מיניסטארן, זיי האבן בעצם פארלאנגט לכתחילה אז די פריים מיניסטער זאל רעפארמירן די קאבינעט, ארויסווארפן אלע מיטגלידער און אויפנעמען א נייע רעגירונג. נאכן דורכפירן דעם אקט האט דאס מיליטער אויך איבערגענומען קאנטראל אויף די מידיע און זיי האבן אויך אויסגעשאלטערט די אינטערנעט. דאס הייסט אז זיי האבן שווערער געמאכט פאר מענטשן, פאר די באפעלקערונג, צו שטיין אין קאמיוניקאציע און זיך קענען ארגאניזירן צו קעמפן, צוריקצוקעמפן קעגן די מיליטער און זיך אננעמען פארן פריים מיניסטער, פאר די ציווילע חלק פון די רעגירונג פון די קאמיטעי. יעצט ווי געזאגט איז די זאך גארנישט אזוי פשוט, ס'איז גארנישט אזוי פשוט ווייל ס'איז נישט דא נאר צוויי צדדים, ס'איז דא דא אין סודאן איז כהיום דא בערך אַכציק פאליטישע פארטייען, און די אַכציק פּאָליטישע פּאַרטייען שטייען נישט נאָר אַזוי ווי ס'איז איינגעפירט אין דער מערב-וועלט אָדער עכ"פּ ווי אַזוי ס'איז געווען אין דער מערב-וועלט פאַר די יעצטיגע תקופה פון עקסטרעמיזם, נאָר אַז יעדער איינער שטייט פאַר אַ געוויסע אידעאָלאָגיע אָדער אַ געוויסע מהלך, נאָר דאָס זענען אַכציק פּאָליטישע פּאַרטייען וואָס האָבן זיך שטאַרק נישט ליב און אין געוויסע פאַלן שטאַרק פיינט. ס'הייסט אז פאר מ'גייט ווייטער זענען דא לכל הפחות צענדליגע קעגנערישע און אפילו סתירה'דיגע אינטערעסן וואס ווערן צוזאמענגעהאלטן אויף זייער א סינטעטישן אויבערפלעכליכן אופן. נאכדעם זענען דא מענטשן וואס ווילן נישט זען דאס מיליטער איבערנעמען דאס לאנד ווייל זיי האבן מורא אז דאס גייט זיין א חזרה פון א דיקטאטורשאפט, פון א דיקטעיטערשיפ, זיי ווילן פאר יעדן פרייז אז דאס לאנד זאל געפירט ווערן דורך א ציווילע רעגירונג וואס זאל סוף כל סוף דערפירן דאס לאנד צו א געהעריגע נארמאלע דעמאקראטישע ווירטשאפט מיט וואלן און מיט א קאנסטיטוציע. פון די אנדערע זייט אבער האט דער ציווילער פריים מיניסטער וועם דאס מיליטער האט יעצט אראפגעווארפן, ער האט דורכגעפירט פארשידענע רעפארמען, און רעפארמען, שינויים, וועלן אייביג אויפגענומען ווערן דורך געוויסע מענטשן אויף אן אומצופרידענעם אופן, למשל, די רעגירונג האט געהאט פארשידענע פראגראמען ווי צו העלפן מענטשן מיט דעקן זייערע קאסטן פאר גאזאלין, פאר ענערדזשי, ער האט געשניטן די פראגראמען, ס'הייסט ער האט רעדוצירט די סכומים וואס די גאווערמענט געבט פאר מענטשן, מענטשן וואס זענען שווער באטראפן געווארן פון דעם האבן עס נישט ליב געהאט, דער ציווילער פריים מיניסטער טענה'ט אז ס'איז נישט דא קיין אנדערע ברירה, דאס לאנד איז פארזינקן אין אן עקאנאמישן זומפ און די איינציגסטע וועג ארויסצושלעפן איז דורך נעמען דראסטישע שריט, למעשה אבער די יחידים וועם ס'האט באטראפן האבן עס נישט ליב, און ווען מ'רעדט אין אזא פלאץ אין אזא לאנד וואו ס'איז נישט דא די געפיל פון אחדות אז אונז זעמיר אלע איין לאנד נאר מ'רעדט פון צענדליגע קעגנערישע גרופעס איז סאך גרינגער דא סאך מער פלאץ אז יענער זאל זאל זאל אז ס'זאל ווייניגער אנגיין פאר די באטרעפנדע מענטשן די טובה פונעם לאנד און זאלן קוקן בעיקר אויף זיך אויף די אייגענע טובה אויף די אייגענע וואוילזיין. איז בפועל זענען דא דעמאנסטראציעס יעצט אויף די גאסן, קיין די אינפארמעישן וואס קומט ארויס פון סודאן איז באגרעניצט, ווי געזאגט דאס מיליטער האט קאנטראל אויף די מידיע און האט אויסגעשאלטן דעם אינטערנעט, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער די געווענטליכע קאמיוניקאציע מיטלען אינערהאלב דעם לאנד און פונעם לאנד צו אנדערע לענדער, איז יעצט היבש באגרעניצט, איז ווייסט מען נישט קיין פונקטליכע זאכן, אבער מען ווייסט אז עס איז דא דארטן יעצט דעמאנסטראציעס פון מערערע צדדים. איז די אויפשטאנד האט ארויסגערופן זארג אדער עכפנים באזארגנדע רעאקציעס פון פארשידענע לענדער און קערפערשאפטן איבער דער וועלט, אריינגערעכנט די אפריקן יוניאן, די יונייטעד נעישאנס, די יוראפיען יוניאן, די אראב ליג און די פאראייניגטע שטאטן. די ביידען אדמיניסטראציע האט זיך אפילו געוואנדן צו מדינת ישראל, וואס האט ממש לעצטנס אנגעקניפט פארמאלע, אפיציעלע, באציאונגען מיט סודאן, און געבעטן זי זאל אויסנוצן איר השפעה אז דאס לאנד זאל צוריק קומען צו ארדענונג, צו רואיגקייט, און מדינת ישראל האט א טיפע, אייגנטליך א שטארקן קשר מיט סודאן, מיט ביידע צדדים, סיי די מיליטערישע און סיי די ציווילע, און טראצדעם וואס פארמאל האבן די צוויי לענדער אנגעקניפט באציאונגען הערשט פאר א יאר, איז נאך נאכדעם וואס מען האט אפיציעל אנגעקניפט באציאונגען איז איז אויפגעדעקט געווארן אז שוין יארן לאנג וואס מדינת ישראל און סודאן האבן אונטערן טיש באציאונגען, אזוי ווי ס'איז דער פאל מיט אסאך לענדער אין די אראבישע און מוסלמענישע וועלט, און ממילא וויל ביידען וויל פרעזידענט ביידען אז מדינת ישראל זאל אויסנוצן איר השפעה צו בארואיגן די מצב אין סודאן. די אונטערשטע שורה איז אבער אז דאס איז נישט די ערשטע אזא אויפשטאנד און ס'איז זיכער ווייט נישט דאס ערשטע מאל וואס סודאן קומט אונטער אזא מצב, און ס'איז ניטאמאל דאס ערשטע מאל וואס ממש אזא זאך, גענוי אזא זאך אז דאס מיליטער פרובירט פארכאפן די מאכט, געשענט. און יעדעס מאל וואס דאס מיליטער האט געטון דאס וואס ס'האט יעצט געטון איז געקומען א קעגן רעאקציע פון די באפעלקערונג און דאס מיליטער איז געצווינגען געווארן זיך צוריקצוציען. במילא זאגן זאך קענער אז ס'איז דא א שטארקע מקום צו זאגן אז די זעלבע זאך וועט זיך יעצט אויך אפשפילן און סוף כל סוף וועט דאס מיליטער זיין געצווינגען זיך צוריקצוציען און ס'וועט צוריק איינגעשטעלט ווערן א שטיקל ארדענונג דארטן, א שטיקל סדר. ברכה און הצלחה.